זאגט די משנה, חומר בתרומה, תרומה האט אין זיך חומרות, איר זעט א דיוק פון א ווארט, אין דער ערשטער משנה געשטאנען חומר בקודש מבתרומה, ער וויל מיר זאגן קודש איז הארבער פון תרומה מיט עלף מעלות. זאגט ער קודש איז הארבער פון תרומה, דא אבער וויל ער מיר דערציילן חומרות פון תרומה, זאגט ער מיר נישט חומר בתרומה מבקודש, לכאורה אזוי ווי ער זאגט דארטן חומר בקודש מבתרומה זאל ער דא אויך זאגן חומר בתרומה מבקודש. נאר ווייל אין אמת'ן איז דאך קודש הארבער נאר דער דין וואס מיר גייען ווייטער לערנען, פארוואס תרומה איז הארבער, טאקע פאר דערפאר ווייל תרומה איז לייכטער, דעריבער איז דא די חומרא, דא האנדלט זיך וועגן נאמנות פון עם הארץ, זאגן מיר, ביי קודש גלייב איך דעם עם הארץ, פארוואס? ווייל ס'איז זייער הארב, האט ער מורא און וועט ער'ס היטן, אבער ביי תרומה ס'איז נישט אזוי הארב, טראסט איך עם נישט. אויב אזוי קאן דאך דא ניט שטיין חומר בתרומה מבקודש, ווייל אין אמת'ן איז תרומה נישט הארבער פון קודש, נאר ביי תרומה איז דא א חומרא. וועלכע חומרא? שביהודה, ארץ ישראל ווערט דאך איינגעטיילט אויף דריי חלקים, יהודה, גליל, עבר הירדן, פארשידענע פראווינצן. איז אין דעם פראווינץ יהודה נאמנים טוט מען גלייבן די עם הארצים על טהרת יין ושמן כל ימות השנה, א גאנץ יאר, אויב זיי האבן וויין וואס זיי האבן דאס מקדיש געווען פאר נסכים, צי אויל האבן זיי נאמנות א גאנץ יאר, ובשעת הגיתות והבדים, אין דער צייט ווען מען טוט מאכן די גיתות די בדים, ווען מען טוט אויספרעסן די וויינטרויבן, גיתות דאס איז פון וויין, בדים דאס איז מען מאכט די שמן, איז אין דעם סיזען גלייבט מען זיי אף על התרומה, אויף תרומה אויכעט, אבער א גאנץ יאר גלייבט מען נישט אויף תרומה נאר אויף וועלכע? נאר אויף קודש, איז דאך דאס חומר בתרומה, איז דאך ביי תרומה דא א חומרא וואס איך גלייב נישט די עם הארצים א גאנץ יאר. עברו הגיתות והבדים, ס'איז שוין דורכגעגאנגען די צייט פון די פון וואס די גיתות וואס מען מאכט די וויין, והבדים וואס מען טוט אויספרעסן די זיתים און מאכט די אויל, ס'איז נישט דורך די צייט, והביאו לו, די עמי הארצים האבן געברענגט צו א כהן א חבא, חביות של יין של תרומה, א פאס פון וויין פון תרומה, לא יקבלנה ממנו, זאל ער עס נישט צונעמען פון אים, פארוואס? ווייל יעצט האט ער דאך שוין נישט קיין נאמנות אז ער היט עס בטהרה, אבל מניחה, דער עם הארץ קען דאס איבערלאזן. לגת הבאה, צו נעקסט יאר זאל ער עס איבערלאזן, און דעמאלט אויך וועט ער עס געבן צו דעם כהן. ואם אמר לו, אויב דער עם הארץ זאגט צו דעם כהן, א גאנץ יאר ברענגט ער תרומה, און ער זאגט צו אים, הפרשתי לתוכה רביעית קודש, אז אינעווייניג אין דעם וויין געפינט זיך איין רביעית וואס ס'איז קודש נאמן, דעמאלט טו איך אים גלייבן אויף די תרומה אויכעט, ווייל איך גלייב אים אויף דעם קודש, טו איך אים גלייבן אויף די תרומה אויכעט. און תוספות איז נישט דא, תוספות פרעגט, ס'איז צוגעשטעלט אין מסורת הש"ס, אין זבחים פרעגט תוספות א קשיא. ווי אזוי וועט א כהן קענען טרינקען די וויין? ס'איז דאך אויסגעמישט אין דער תרומה, איז דאך אויסגעמישט קודש, א זאך וואס באלאנגט צו די נסכים. ענטפערט דארט תוספות אז ער זאגט נישט ער האט עס שוין מקדיש געווען פאר קודש, נאר ער זאגט איך היט דא א רביעית, וואס דעם רביעית דארפסטו מיר אראפגעבן, וואס דעם רביעית וועל איך מקדיש זיין. אויב דעמאלט ווען דער עם הארץ טראכט אז די זאך וועט ער מקדיש זיין, ואיזה בכל חומר וועט ער זיך היטן פון טהרה, און די זעלבע קשיא פרעגט תוספות אויך אין חולין, און תוספות ענטפערט דארטן ער האט שוין מקדיש געווען, נאר האט געזאגט וועלכן רביעית איז ער מקדיש, די רביעית וואס כ'עט ארויסנעמען פון דער כלי. רופט זיך גייט איך שוין צו צו דעם דין פון יש ברירה, אז ווען ער גייט און ער נעמט ארויס א רביעית, ווערט מבורר אז דאס איז עס. נאך א דין שטייט אין דער משנה. כדי יין, קריגלעך פון וויין, וכדי שמן, און קריגלעך פון אויל, המדומעות. יעצט וועלן מיר לערנען א פשט אין די הווה אמינא מדומעות מיינט מען ס'איז אויסגעמישט אין דעם חולין מיט תרומה, דאס הייסט אז ס'איז טבל, מ'האט נאכנישט אפגעשיידט, אדער דאס הייסט נישט קיין טבל, מדומע טייטשט מען אנדערע מאל נישט טבל, מדומע טייטשט מען דאך אלעמאל, ס'האט זיך אויסגעמישט חולין מיט תרומה, חולין וואס מ'האט שוין געהאט פון דעם אראפגענומען די תרומה, אבער רש י זאגט והשתא משמע של טבל. יעצט אין די הוה אמינא לערן איך אז ס'איז טבל תרומה וחולין מעורבים, ס'איז דא א מחלוקת טאקע אין יבמות אם ירצה השם מ'וועט לערנען וואס איז דאס טבל, דוכט זיך דף פ ז איז עס, צי טבל איז די טייטש ס'איז תרומה מיט חולין צוזאמען מ'דארף עס מברר זיין, אדער ניין טבל איז א באזונדערע שם, דא זעהט אויס ס'לשון פון רשי של טבל ס'איז תרומה וחולין מעורבים. און נאמנים עליהם, גלייב איך אויף זיי, בשעת הגיתות, ווען מען טוט מאכן די וויין, והבדים, ווען מען טוט מאכן דעם אויל, וקודם לגיתות, און פאר די גיתות טו איך אויכעט גלייבן, שבעים יום, זיבעציג טעג, ווייל מען טוט צוגרייטן די כלים זיבעציג טעג פריער פאר דעם סיזען פון די בית הגת, פאר דעם סיזען

קומט אויס ווען ער האט ביי זיך חולין זאגן מיר אז ער האט עס איז טמא, נאכער ווייל ער האט עס מקדיש געווען זאגן מיר אז עס ווערט אויס טמא, ווי קען דאס זיין? זאגט דער רשי מען מיינט דא אזוי. אם הקדישוה למזבח, אויב ער האט עס מקדיש געווען למזבח, בשעת הגיתות והבדים, און דעמאלט בשעת הגיתות והבדים, האבן זיי דאך נאמנות אויף תרומה אויך, נאמנים על שמירתן כל ימות השנה, גלייב איך זיי אז זיי היטן דעם קודש א גאנץ יאר. ובגמרא מפרש די גמרא מפרש, מאי שנא יהודה דנקט פארוואס שטייט יהודה?

טייטש איז אזוי, דער עם הארץ וואס ער ווייסט, אזוי זאגט דער תפארת ישראל, ווייטער וועלן מיר זעהן אין גמרא צו מען קען אזוי לערנען, דער תפארת ישראל זאגט, דער עם הארץ וואס ער ווייסט אז ער איז געווען נזהר אז ס'איז טהור, איז דער מעג עס אוועק לייגן, און ס'קומט לגת הבאה גיבט ער עס אוועק. תוספות, די לעצטע שורה דא ברענגט אראפ די תוספתא. אפילו די חבר ווייסט אז דאס איז די זעלבע פאס וואס ער האט אים געפריער געוואלט געבן לאחר זמן הגיתות, דאך מעג ער עס נעמען. און ווייטער אין גמרא איז דא א שאלה צו דער חבר אליין קען דאס האלטן ביז ס'וועט קומען די זמן הגיתות. לוג שמן, נאמן, דמיגו דנאמן אקודש, ווייל איך גלייב אים אויף קודש, נאמן אתרומה, איז גלייב איך אים אויף די תרומה. כ'קען דאך נישט זאגן אז די קודש איז טהור און די תרומה איז נישט רעכט. המדומעות, המדומעות מפרש בגמרא, והשתא משמע של טבל, תרומה וחולין מעורבין,

פרעגט די גמרא, ביהודה אין, אין יהודה זענען זיי באגלייבט די עם הארצים א גאנץ יאר אויף טהרות יין ושמן, ובגליל לא, און אין די פראווינץ גליל נישט, מאי טעמא פארוואס אין יהודה זאל איך זיי יא גלייבן אין גליל נישט, אין די משנה איז דאך געשטאנען, חומר בתרומה שביהודה נאמנין, ווייזט אויס ווי גלייב איך זיי נאר אין יהודה אבער אין גליל נישט, וואס איז דער טעם איך זאל מחלק זיין? אמר ריש לקיש האט ריש לקיש געזאגט מפני שרצועה של כותים א רצועה א שטיקל ערד וואס דאס באלאנגט נישט צו אידן, מפסקת ביניהם, טוט איבערהאקן צווישן גליל און יהודה די נסכים ווי דארף מען האבן אין יהודה, ירושלים איז דאך אין חלק פון יהודה ממילא קען איך דאך נישט ברענגען די קדשים די יין און שמן פון נסכים קען איך זיי נישט ברענגען ירושלים בטהרה ווייל די חכמים האבן געזאגט אז ארץ העמים איז מטמא איז נישט די טייטש אן עם הארץ קען נישט ברענגען, אפילו א חבר קען אויך נישט ברענגען, ווייל אויב עס קומט אריין אין דער רצועה ווערט עס טמא, א חבר וועט דארפן אויך נעמען יין און נסכים ווי אין יהודה. תוספות פרעגט דא א זייער א שטארקע קשיא, ווי אזוי האט מען געקאנט עולה רגל זיין פון גליל? אז מען האט דאך געמוזט דורכגיין די רצועה איז מען דאך געווארן טמא, און איך פארשטיי נישט די קשיא, מען האט עולה רגל געווען און מען האט געהאט הזאה ג' וז', און נאכער האט מען זיך גע'טובל'ט, נאר קען זיין תוספות פרעגט, וואלט דאך געדארפן ערגעץ זאל ווערן דערמאנט פון דעם מא מער בפירוש. אויסער דעם איז אבער נאך געקומען א זאך. פרעגט די גמרא, ונתיב בשידה תיבה ומגדל. פרעגט די גמרא, ונתיב בשידה תיבה ומגדל, זאל איך פון אריין לייגן די יין, דעם שמן, וואס איך וויל נעמען אויף קודש, עס אריינלייגן אין אזיין קעסטל, און די קעסטל וועט מען אין דער לופט ווי מען זאגט איבערפירן, ממילא וועט עס נישט ווערן טמא און מען טוט עס זיין פארמאכט אין די שידה תיבה ומגדל. ענטפערט די גמרא, הא מני רבי היא, דאס איז ווי רבי דאמר וואס רבי זאגט, אוהל זרוק, א אוהל וואס דער אוהל שטייט נישט אויף א ארט, נאר דער אוהל ווערט מטלטל פון ארט אויף ארט ער ווערט געווארפן, לאו שמיה אוהל, הייסט עס נישט קיין אוהל. ממילא איז די וועט עס אז אפילו די פאס מיט דעם יין אדער דעם שמן וועט זיך געפינען אינעווייניג אין דעם אוהל, וועט אויסקוקן גלייך ווי ס'איז אין ארץ העמים. קומט אויס די הלכה איז טאקע כרבי אוהל זרוק לאו שמיה אוהל אז א כהן וועט נישט טארן פארן אויף א העליקאפטער אויב אונטן איז דא א בית הקברות ווייל מיר זאגן דאך אז די אוהל זרוק טוט נישט אפטיילן, די זעלבע זאך אויף א פלעין אז מען ווייסט זיכער אז ער גייט אונטן איז דא א בית הקברות ער איז דאך מאהיל, דתניא מיר האבן געלערנט. הנכנס לארץ העמים, איינער גייט אריין ארץ העמים, בשידה תיבה ומגדל, רבי מטמא, רבי זאגט, די חכמים האבן גוזר געווען אז דער אויר פון ארץ העמים איז מטמא, איז אפילו מען איז אין אוהל זרוק ווערט מען אויכעט טמא, ווייל אוהל זרוק לאו שמיה אוהל. ורבי יוסי ברבי יהודה מטהר, און רבי יוסי ברבי יהודה איז מטהר. איז אונזער משנה גייט ווי רב יו ווי רבי און לויט רבי'ן קען איך דאך נישט ברענגען אין א פאס פרעגט די גמרא ס'איז דא א עצה אן א שידה תיבה ומגדל ולייתוה זאל מען דאס ברענגען בכלי חרס אין א ערדענע כלי המוקף צמיד פתיל וואס איז פארשטאפט און דער דין איז דאָך אַ כלי חרס ווערט דאָך נישט טמא פון אויסנווייניק, נאָר מתוכו, און אַ דאָ אַז ס'איז פאַרמאַכט קומט דאָך נישט אַריין די טומאה, קאָן מען דאָך אַזוי ברענגען די קודש אין יהודה און ירושלים. אמר רבי אלעזר, האָט רבי אלעזר געזאָגט שונין, די תנאים האָבן געלערנט אַ ברייתא, אין הקדש ניצול ניצול בצמיד פּתיל. הקדש ווערט נישט ניצול בצמיד פתיל, דאס הייסט אז ווען עס זאל זיין הקדש אין דער כלי חרס צמיד פתיל וועט עס ווערן טמא. פרעגט די גמרא, והתניא, מיר האבן געלערנט אין א ברייתא, אין חטאת ניצלת בצמיד פתיל, אז די מי אפר פרה אז ס'געפינט זיך אין א כלי חרס וואס איז צמיד פתיל איז עס נישט מציל מאי לאו מיינסט דען ניט הא קודש ניצל אז אבער קודש ווערט יא ניצל ווייל פין חטאת ביז קודש איז דאך דא א חטאת איז דאך א סטעפ א סטעפ העכער די חומרות זאגט די גמרא לא ניין ער מיינט צו זאגן הא מים שאינם מקודשים

אבער קודש ווערט יא ניצל, אניט זאל מען שטיין אין קודש ניצל, וועל איך וויסן אוודאי און אוודאי חטאת, זאגט ער ניין, דעריבער גייט ער מיר לערנען חטאת, צו דערציילן איך זאל מדייק זיין דעם דין, אז נאר דעמאלט ווען ס'איז שוין געווען מי אפר פרה דעמאלט ווערט נישט ניצל, אבער מים אליין, אפילו איך טראכט דאס מען קען דאס צושיטן אויף דעם אפר פרה ווערט ניצל. פרעגט די גמרא, והא דאך אמר עולא, עולא האט דאך געזאגט, איר ווייסט ווען עולא האט געלעבט? ס'איז נוגע צו וויסן, עולא איז געוועזן די צווייטע דור פון די אמוראים, ס'ווערט דאך דערמאנט אין גמרא, עולא אמר רבי יוחנן, איז דאך עולא געוועזן א תלמיד פון רבי יוחנן, נאכדעם ווי די בית המקדש איז חרוב געווארן איז נאך געוועזן, איך געדענק נישט גענוי, צו פיר דורות צו פינף דורות פון תנאים, איז דאס געוועזן שוין ווי מען זאגט זיבן דורות צו זעקס שפעטער, דער רמב"ם אין די הקדמה צו פירוש המשניות רעכנט דארט אויס דעם סדר, אבער עולא דאס איז זיכער פון די אמוראים, האט עולא דערציילט, חבריא, די חברים אונזערע. מדכן, טוען מטהר זיין דעם יין און דעם שמן צו דעם מזבח בגלילא אין גליל. איז אויב דו זאגסט אז מען קען נישט ברענגען קיין יין קיין שמן אויף ניסוכים פון גליל צו יהודה, וואזשע וועט זיי העלפן דאס וואס מ'איז דאס מטהר? ענטפערט די גמרא, מניחין, זיי האבן דאך עס יעצט נישט געברענגט, ווייל סיי ווי אין די צייטן פון עולא'ן, דאס איז דאך שוין געווען אסאך דורות נאכן חורבן הבית, ער דערציילט דאך חבריא וואס די חברים טוען, כשיבא אליהו, ווען אליהו וועט קומען. ויטהרנה, ער וועט ווייזן אז ס'איז דא א וועג וואס מען קען דורכגיין וואס איז נישט מארץ העמים, אבער פון דער גמרא האט מען א געוואלדיגן מוסר השכל, אפילו אזויפיל דורות נאכן חורבן הבית מ'איז אזוי געווען די אמונה, אט אט איז דער בנין בית שלישי און מ'וועט שוין דארפן האבן יין און שמן, און מ'האט געהאט גרייט יין ושמן, כאטש מ'האט נאכנישט געוואוסט דעם וועג וויאזוי מ'וועט עס דורכברענגען. וואלט גאט אין די משנה האמער געלערנט ובשעת הגיתות אין דער צייט ווען מען מאכט די וויין נאמנים גלייבט מען די עם הארצים אויף די טהרה אף על התרומה אויך אויף די תרומה זאגט די גמרא ורמינהי כ'דארף פרעגן א סתירה האמער געלערנט הגומר זיתיו. עם הארץ וואס ער האט זיתים, ער וויל ער טוט מאכן אויל און ער וויל אבער אראפ געבן תרומה אויכעט, ישייר קופה אחת, זאל ער איין קופה זאל ער איבער לאזן, אזוי תרומות ומעשרות פון יין ווייסט איר ווען מען גיט, מען גיט ווען דער יין איז שוין געווארן פארטיג און איז שוין געווארן אויסגעארבעט, נאר מען האט דא צוטון מיט עם הארץ זאגט מען ס'איז בעסער ער זאל איבער לאזן איידער ער טוט עס אויסארבעטן, ויתננה, און ער זאל דאס געבן, ווי תוספות איז גורס און רש"י זעט אזוי אויס איז גורס, לעיני כהן, א כהן זאל זען אז דאס איז נאך נישט געווארן מוכשר, און דער כהן וועט עס מאכן בטהרה. זע איך דאך פון דעם א, דא רעדט זיך דאך בשעת הגיתות והבדים, און דאך זאגן מיר, איך טו נישט גלייבן די עם הארצים, וואס איז געשטאנען ביי אונז אין די משנה אז ביי תרומה גלייב איך ס'איז בשעת הגיתות והבדים, דא רעדט מען דאך בשעת הגיתות והבדים, דאך זאגן מיר ער טאר נישט מאכן קיין שמן נאר ער דארף עס איבער לאזן אין די זיתים און ס'זאל קומען צו גיין דער חבר און ער זאל עס נעמען, אמר רב נחמן האט רב נחמן געזאגט לא קשיא הא בחרפי דער ווען ער מאכט דעם יין דעם שמן חרפי אין דער פריערדיקער צייט ווען אלע מאכן האט ער נאמנות הא באפלי דא רעדט זיך אז ס'איז שוין דורכגעגאנגען די צייט פון די גיתות צו רוב מענטשן נאר ער האט זיך פארשלעפט און ער מאכט יעצט יעצט האט ער נישט קיין נאמנות ער וויל אבער דאך אוועקגעבן תרומה צו א כהן חבר און דער כהן חבר וועט אים נישט גלייבן זאל ער אים אוועקגעבן ווען עס איז נאך זיתים. אמר ליה רב אדא בר אהבה האט רב אדא בר אהבה געפרעגט כגון מאי, ווי וועלכע ס'איז שפעט, האט ער אים גענטפערט כאותן של בית אביך, דעמאלט ווען ביי דיין טאטן אין הויז גייט מען מאכן שמן, דאס רופט זיך שוין אן די שפעטע סיזען. רב יוסף אמר, רב יוסף זאגט, בגלילא שנו, אונזער משנה רעדט זיך דאך ביהודה, ביהודה זאגן מיר גלייב איך זיי בשעת הגתות והבדים, אבער אין גליל גלייב איך זיי נישט, לכאורה וואס זאל זיין דא דער חילוק פון יהודה ביז גליל? די תרומה דארף מען דאך נישט ארויפברענגען אין ירושלים, די תרומה קען מען דאך עסן דארטן אין גליל אליין קען מען דאך עסן. איז תוספות זאגט ווייל אין גליל איז געווען אסאך זיתים איז מען דאך פארנומען אסאך צייט ווי מען זאגט אפרייסן די זיתים זיי צוצוגרייטן מען זאל זיי אויספרעסן אין בית הבד ממילא די צייט וואס אין גליל איז געווען די שעת הגתות איז די צייט איז שוין געווען אומעטום עבר הזמן. דעריבער האט מען נישט געגלייבט. איתיביה אביי האט אביי אים געפרעגט א קשיא, מיר האבן געלערנט עבר הירדן וגליל הרי הן כיהודה, כאטש ביי אונז אין דער משנה שטייט יהודה, יהודה ווערט נאר דערמאנט צוליב קודש, עבר הירדן און גליל האבן דעם זעלבן דין ווי יהודה, נאמנים על היין, מ'גלייבט עם הארצים על היין בשעת היין, ווען מ'טוט מאכן די וויין אין בית הגת, ועל השמן בשעת השמן, מ'גלייבט עם הארצים על טהרת השמן אז דער שמן איז ריין דעמאלט ווען די וועלט פירט זיך דארטן, אז מ'טוט מאכן אין בית הבד דעם שמן, אבל אבער לא על היין בשעת השמן. ווען ס'איז די סיזען צו מאכן וויין גלויב איך זיי נישט אויף דעם שמן ולא על השמן בשעת היין, זע איך דאך דא בפירוש אין דער ברייתא אז אין גליל דעמאלט ווען ס'איז זמן הגתות טו איך יא גלייבן. אלא מחוורתא דער בעסטער תירוץ איז אז פון יהודה ביז גליל איז נישטא קיין חילוק כדשנינן מעיקרא אזוי ווי מיר האבן פריער פארענטפערט, אז דאס וואס שטייט אז מען גלייבט נישט מיינט מען ס'איז שפעטערדיגע. אז ס'איז שוין דורכגעגאנגען דער זמן פון די גתות דעמאלט גלייב איך נישט. אין דער משנה האט מען געלערנט עברו הגתות והבדים, ס'איז שוין דורכגעגאנגען די צייט פון די גתות פון די בדים.

האט מען געפרעגט א שאלה פון רב ששת עבר וקיבלו, דער חבר האט עס יא גענומען, מהו שיניחנה לגת הבאה, צי זאל ער עס איבערלאזן לגת הבאה. אמר להו, האט ער זיי געזאגט, תניתוה, מיר האבן דאס געלערנט אין א משנה, דער דין איז, אז איך בין א חבר און איך היט זיך בטהרה, אויב דיע זאך איז דא א חשש טומאה, טאר איך דיע זאך נישט אוועק געבן פאר קיין עם הארץ, איך בין עובר לפני עור לא תתן מכשול, למשל איך האב, ס'איז געווען צוויי ברידער, איינער עם הארץ און איינער א חבר, און זיי האבן גע'ירש'נט דעם טאטן, און ס'איז געווען אזעלכע זאכן וואס דיע זאכן זענען ריין, און אזעלכע זאכן וואס ס' זענען טמא. קאן דער חבר נישט גיין איינטיילן אזוי, איך וועל נעמען די טהור'דיגע זאכן, דו ביסט דאך עם הארץ, נעם סיי ווי די טמא'דיגע, ער איז עובר לפני עור לא תתן מכשול. ווי איז אבער בשעת דעם צעטיילן, מען צעטיילט זיך א העלפט נעמט דער חבר און א העלפט נעמט דער עם הארץ, איז אזוי אויב איך זאג יש ברירה, וואס איז די טייטש יש ברירה? אז עס ווערט מבורר אז דאס וואס דער חבר נעמט דאס איז געפאלן צו אים, האט דאך דער חבר גארנישט זיך געביטן מיט דעם עם הארץ, ווי וועט אבער זיין ווען איך לערן. אין ברירה וועט נישט קומט דאך אויס אז איך לערן אין ברירה ס'איז נישט מבורר דאס וואס דו האסט דאס איז דעם עם הארץ'ס און דאס וואס דער עם הארץ האט דאס איז דיינס איז ער דאך עובר אויף דעם לפני עור לא תתן מכשול שטייט אזוי א דין חבר ועם הארץ שירשו את אביהם עם הארץ זיי האבן גע'ירש'נט זייער טאטן וואס איז געווען עם הארץ יכול לומר לו קען דער חבר זאגן צום ברודער צום עם הארץ, טול אתה חיטין שבמקום פלוני, נעם דו די ווייץ וואס זיי געפינען זיך אויף דעם ארט, ואני חיטין שבמקום פלוני, און איך וועל נעמען די ווייץ פון אן אנדער ארט, ווייל וואס וועט ער ווייסט. און כאטש ער ווייסט אז דיע זענען געווארן מוכשר און דיע זענען נישט געווארן מוכשר, דאך קען מען זאגן, דו נעם דארטן די ווייץ וואס זענען מוכשר און איך וועל נעמען וואס זענען ניט מוכשר, ווייל עס איז דאך איין מין, זאגן מיר יש ברירה אז דאס וואס איז געקומען צום חלק פון חבר, דאס איז זיין חלק, ער האט זיך גארנישט ניט אויסגעביטן מיט דעם עם הארץ. טול אתה יין שבמקום פלוני, דו נעם די וויין אויף, דו עם הארץ, ואני יין שבמקום פלוני. אבער וואס וועט ער טון מיט דעם יין וועט מען שוין זען. אבל לא יאמר לו, דער חבר קען נישט זאגן צום עם הארץ, טול אתה לח, דו נעם די פייכטע זאכן וואס זענען טמא, ואני יבש און איך וועל נעמען די טריקענע זאכן. פארוואס נישט? ווייל איז איך זאג נישט ברירה אז ס'איז געווארן מבורר דער באקומט לח און דער באקומט יבש, נאר ווען ס'איז געפאלן די ירושה האט יעדער איינער א חלק אין יבש אין די טרוקענע און יעדער איינער האט א חלק אין דעם לח. ער קען נישט זאגן טול אתה חטים ואני שעורים, דאס קען ער נישט זאגן. ותני עלה, האט מען געלערנט אין א ברייתא, אותו חבר, דער חבר, ווען ער זאגט אים דו נעם לח און איך וועל נעמען לח, שורף הלח, די לח מוז ער פארברענען אויב ער איז א כהן, איז די טייטש שורף אז ס'איז דאך דא אזעלכעס וואס איז תרומה, און תרומה די דין שמן של תרומה, מעג מען הנאה האבן בשעת מ'טוט עס פארברענען. ומניח את היבש, און די יבש לייגט ער אוועק. אמאי, פארוואס זאל ער דארפן פארברענען דעם לח, יניחנה לגת הבאה, אויב איז דאך איז דאך פון דא אויב איך זאל זאגן אז מען לאזט איבער לגת הבאה, מעג, אז דער חבר לאזט עס איבער אויף שפעטער איז גוט, פארוואס זאל ער עס פארניכטן, זאל ער עס האלטן לגת הבאה, און ווען איך זעה ער קען עס נישט האלטן איז דאך פון דעם א ראיה וואס אז דער חבר קען עס נישט אוועק לייגן לגת הבאה, ענטפערט די גמרא בדבר שאין לו גת, דאס רעדט זיך די זאך האט נישט קיין גת, ס'איז זיין זאך וואס די זאך האט נישט קיין סיזען, פרעגט די גמרא ויניחנה לרגל. זאל ער עס איבערלאזן ביז יום טוב, און ווייטער וועלן מיר לערנען אז די טומאה פון עם הארץ גייט נישט אן יום טוב, און דעמאלט וועט ער עס פארקויפן. ברוך השם, מסכת חגיגה, דף כ"ה, עמוד ב', די צענטע שורה. די פיסקא ואם אמר הפרשתי לתוכה רביעית קודש נאמן. ואם אמר הפרשתי לתוכה רביעית קודש נאמן. אין די משנה האט מען געלערנט אז עם הארץ לגבי דעם דין טומאה טו איך אים נישט גלייבן, לגבי תרומה אז ער ברענגט א וויין אדער אויל פון תרומה צו דעם כהן, איז אויב דאס איז בשעת הגיתות והבדים, דעמאלט ווען מען טוט מאכן די וויין צו די אויל, דעמאלט האט ער נאמנות, אבער נאכדעם האט ער נישט קיין נאמנות. ווי איז אבער אז ער זאגט אז דארט גיבט מען וויין וואס ער האט אים באשטימט אויף קודש, אז דעם וויין זאל ער ברענגען פון דעם א מנחה און נסכים, אויף דעם האט ער יא נאמנות. פארוואס? ווייל צוליב קודש איז ער נזהר אין דער זאך. תנן התם האבן מיר דארטן געלערנט מודים בית שמאי ובית הלל, די בית שמאי און די בית הלל זענען מודה שבודקין לעושי פסח, אז מ'איז בודק דעם בית הפרס לעושי פסח. וואס איז דאס בית הפרס? קודם דארף מען אפטייטשן דאס ווארט בית הפרס, אדער פריער זאגן די מציאות. בית הפרס הייסט אז ס'איז געווען א קבר אין פעלד, נאכער האט מען דאס איבערגעאקערט. די תוספות זאגט אין מועד קטן אז דער סדר איז אמאל געוועזן אז מ'האט נישט קובר געווען דעם מת טיף, נאר מ'האט אזוי קובר געווען דעם מת אז אויב מ'איז דורכגעגאנגען מיט דעם אקער אייזן האט עס שוין זיכער אוועקגענומען די מת פון דעם ארט פון קבר, היינט אפילו מען וועט איבעראקערן אבער די עצמות בלייבן דאך, איז ממילא איז פאקטיש נישט דא קיין שום חשש אז די עצמות המת זענען געווען פארפוילט און דער אקער אייזן האט עס צוריסן, איז דאך שוין ווי מ'זאגט באוהל איז א בית הפרס זיכער נישט מטמא, נאר מיר האבן מורא אפשר איז דא א עצם כשעורה א ביין פון א מת וואס איז גרויס ווי א גערשטן און דאס איז מטמא בהיסט, היסט הייסט אפילו מען דארף דאס נישט אנרירן נאר מען וועט דאס טון מופן מיט דעם פיס וועט מען ווערן טמא, דאס ווארט בית הפרס. טייטשן אנדערע ס'איז פון לשון פרוסה, עס איז געווארן צובראכן, די טומאה איז געווארן צובראכן אויף שטיקלעך. אנדערע טייטשן א בית הפרס איז פון לשון הפורס, אויסשפרייטן, אז די טומאה איז געווען אויף איין ארט און עס האט זיך אויסגעשפרייט אויף פארשידענע ערטער. שטייט דארטן אז בית שמאי און בית הלל זענען מודה מ'איז בודק דעם בית הפרס לעושי פסח ווען מ'גייט מאכן דעם קרבן פסח. און מען וועט באלד זעהן וואס דאס הייסט ואין בודקין, און מען איז נישט בודק לאוכלי תרומה, אויף דער בדיקה פארלאזט מען זיך נישט ווען מען דער וואס דארף עסן תרומה. מאי בודקין? וואס מיינט מען דאס בודקין? אמר רב יהודה אמר שמואל, האט רב יהודה געזאגט פון שמואל'ס וועגן, אז אויב א מענטש גייט צו מאכן דעם קרבן פסח, און ער האט נישט א וועג, ער מוז דורכגיין דורך דעם בית הפרס, און אפשר וועט ער אנטרעטן און מסיט זיין א עצם כשעורה, איז ער בודק ווי אזוי מנפח אדם בית הפרס, ער טוט אוועקבלאזן פון זיך, איז ממילא איז אויב ס'איז דא א עצם והולך און ער גייט, איז אויב ס'איז דא עצם כשעורה זעהט ער דאס, ער בלאזט אזוי אוועק פון אויבן די ערד, איז וועט ער נישט אויף דעם ארויפטרעטן, איז די טייטש איז ווארט בודק.

דער רב חייא בר אבא משמיה דעולא אמר, רב חייא בר אבא זאגט אין נאמען פון עולא, אז בית הפרס שנידש, אז דער בית הפרס איז געווארן איינגעטראטן, איז אויב ס'איז געווארן איינגעטראטן, איז אפילו דארט איז דא אויבן א עצם כשעורה, און ער וועט אויף דעם ארויפטרעטן, וועט דאך דאס נישט ווערן געמופט פון דעם ארט, איז דאך נישטא קיין טומאת היסט, טהור איז ער ריין, לויט צו וועלכן איז ער ריין? נאר לעושי פסח איז וואס איז די טייטש דא איז ווארט בודקין ער איז בודק צו ס'איז געווארן איינגעטראטן איז אזוי ביי לא העמידו דבריהם ביי לעושי פסח איז ער איז זאגן מיר לא העמידו דבריהם במקום כרת ווען מ'מאכט נישט דעם קרבן פסח איז דאך דא איסור כרת און די גאנצע טומאה פון בית הפרס איז דאך מדבריהם וואס די רבנן האבן זיי נישט געוואלט זאגן מחמיר זיין האבן זיי נאנדערט זיך וועגן כרת אבער לאוכלי תרומה ווער עסט נישט תרומה העמידו דבריהם במקום מיתה דארטן נאר א טמא וואס איז אוכל תרומה איז דא א חיוב מיתה האבן זיי אוועקגעשטעלט זייערע דינים אז וואס? אז ס'זאל נישט העלפן די בדיקה? איז דאך דא פאקטיש איז דאס די אנדערע טייטש פון דעם לא לא העמידו דבריהם במקום כרת איז די טייטש דעריבער האבן זיי מקיל געווען ווייל אז נישט וועט מען עובר זיין אויב וועט אויב מען וועט נישט מקיל זיין וועט זיין א חיוב כרת פון מאכן דעם קרבן פסח וואס מען האט נישט געמאכט און וואס איך זאג לאוכלי תרומה העמידו דבריהם במקום מיתה, דאס הייסט ווייל אויב ער איז טאקע טמא איז דאך דא א חיוב מיתה, איבעיא להו האבן די בני הישיבה געפרעגט בדק לפסחו, ער האט דורכגעגאנגען האט בודק געווען לגבי דעם קרבן פסח, איז געגאנגען מאכן א קרבן פסח, האב איך דאך געזאגט אז לגבי דעם קרבן פסח איז ער א טהור, מהו שיאכל בתרומתו, אויב ער איז געווען א כהן

רבה בר עולא, לא תפלוג עליה דעולא, זאלסט נישט קריגן אויף עולא, דתנן כוותיה, ווייל אין דער משנה האט מען געלערנט אזוי ווי עולא האט געזאגט, אין דער משנה שטייט, ואם אמר, אויב דער עם הארץ האט געברענגט א פאס פון וויין פון תרומה צו דעם חבר, און ער זאגט צו אים, הפרשתי לתוכה רביעית קודש, אז אין די תרומה איז אויכעט דא א רביעית וויין פון קודש אויף נסכים, נאמן, איז ער באגלייבט אויף די תרומה אויכעט, אלמא זעהן מיר דאך פון דא מדמהימן אקודש מהימן נמי אתרומה, אויב איך גלייב אים אויף קודש גלייב איך אים אויף תרומה אויכעט, ווייל פארוואס פארוואס טאקע גלייב איך אויף תרומה אויכעט וואס איז די סברה? ווייל ס'איז א רשי זאגט ס'איז א גנאי פאר די מזבח. אז די תרומה וואס איז באהאפטן צו דעם קודש זאל זיין בחזקת טומאה און דעם קודש זאל מען מקריב זיין. הכא נמי, ביי אונזער שאלה אויך, אז ער האט זיך בודק געווען דעם בית הפרס צו מאכן דעם קרבן פסח, מדמהימן אפסח, אויב מען באגלייבט אויפן פסח, מהימן נמי אתרומה, גלייב איך אים אויכעט אויף תרומה.

שטייט אין דער משנה צי איך גלייב אים אויף די כלים וואס ס'איז דא די זאכן, שטייט אזוי אז כדי יין וכדי שמן המדומעות, האב איך געלערנט אין די הוה אמינא מדומעות וואס איז דאך דא נאך טבל, און איך רוף עס אן אויסגעמישט ווייל טבל באשטייט פון חולין און תרומה צוזאמען, נאמנים עליהם גלייב איך אויף די כדים בשעת הגיתות והבדים, און וקודם לגיתות שבעים יום. פון וואס איז געווען די כדי יין און שמן דארט האט זיך געפונען? טבל. דאס הייסט נאך נישט ג אראפגענומען קיין תרומה, פון דעם וועל איך אפשעדן תרומה. תנא אין א ברייתא האט מען געלערנט אין נאמנים איך גלעב נישט די עם הארצים, לא על הקנקנים, נישט אויף די כלים גלעב איך זיי, ולא על התרומה, און אויף תרומה גלייב איך שוין אויך נישט, האמיר דאך געלערנט אין די משנה דער דין אז אויף תרומה טו איך שוין נישט גלייבן א גאנץ יאר, נאר בשעת הגיתות והבדים. פרעגט די גמרא, קנקנים דמאי, אויף וועלכע קנקנים שטייט דא אין דער ברייתא איך טו זיי נישט גלייבן? אי קנקנים דקודש, וועסטו וועלן זאגן מען מיינט קנקנים פון קודש, אז ער ברענג ער זאגט ער האט דארט יין אויף נסכים, זאגן מיר אז איך טו אים נישט גלייבן אויף די קנקנים, ס'נישט קיין סברה צו זאגן מיגו דמהימן אקודש, אויב איך גלייב אים אויף קודש, מהימן נמי אקנקנים, דארף איך אים גלייבן אויף די קנקנים אויכעט, ווייל ס'איז דא ווי מ'זאגט ס'איז דאך א בזיון צו זאגן

און נאך א זאך, מיט תרומה צו עסן איז דאך דא א מצוה אין דעם, דאך זאגן מיר איך גלייב אים נישט, אקנקנים מהימן, זאל איך אים גלייבן אויף די קנקנא? אלא ענטפערט די גמרא, דאס וואס שטייט דא אז איך גלייב נישט אויף די קנקנים, מיינט מען בריקנים דקודש,

אז ווען דער עם הארץ ברענגט תרומה בשעת הגיתות, איז צוליב דעם הפסד כהנים חברים, כדי איך זאל זיי נישט מאכן שאדן פון רוב תרומה פון ארץ ישראל, גלייב איך זיי אויף דער תרומה, דאך אויף די קנקנים האט מען זיי נישט געגלייבט, און די חברים נעמען נישט צו פון אים די קנקנים מיט דער תרומה, נאר מען גיסט איבער די תרומה אין זייערע כלים. איי, ווי קאן דאס זיין אזא זאך? גיט נאר א קוק,

אין דער משנה איז געשטאנען כדי יין וכדי שמן המדומעות, זאגן מיר טו איך זיי גלייבן בשעת הגיתות והבדים און פריער זיבעציג טעג, מאי לאו מיינסטו דען נישט מדומעות דתרומה אז מען מיינט פארוואס איז עס דימוע ס'איז אינעווייניג דא וואס איז דיין תרומה זע איך דאך אז א תרומה טו איך יא גלייבן אויף די כלים דעם עם הארץ אמרי דבי רב חייא האט מען געזאגט אין בית מדרש פון רב חייא מדומעות דקודש, מען מיינט אז דארט איז אויסגעמישט קודש, פרעגט די גמרא ומי איכא דימוע לקודש, איז דא צוגעשטעלט אין דער רש"י א הגהה וואס איז פון תוס' וואס איז צוגעשטעלט הבל.

דבי רבי אלעאי, מדומע מיינט מען במטהר את טבלו, ער איז מטהר זיין טבל, ליטול ממנו נסכים, ער וויל נעמען פון דעם נסכים, זאגן מיר דעמאלט, אויף די נסכים וועל איך דאך אים גלייבן, און ווייל איך גלייב אים אויף די נסכים, גלייב איך אים שוין אויף די תרומה און אויף די קנקנים אויכעט, ווייל ס'איז נישט שיין אז די קנקנים זאלן זיין בחזקת טומאה. אויף דעם איז דא א שטארקע קשיא, תוספות פרעגט עס דא אויך, תוספות פרעגט, אויב אזוי אז די גאנצע נאמנות נעמט זיך נאר צוליב קודש, ווי שטייט אין די משנה ווען טו איך גלייבן בשעת הגיתות והבדים, און זיבעציג טעג פריער אלס קודש טו איך גלייבן א גאנצע יאר, איז תוספות מחלק אז דאס וואס שטייט א גאנץ יאר מיינט מען אז ער האט שוין מקדיש געווען די זאך.

אמר אביי האט אביי געזאגט שמע מינה איז פון דא א ראיה דינא הוא ס'איז א דין דעילויה אריסא למיטרח אגולפי דער אריס דארף זיך באמיען צוצוגרייטן פעסער שבעין יומין זיבעציק טעג מקמי מעצרתא וואס איז דאס א אריס א אריס רופט זיך אן איינער האט א פעלד און ער קען עס נישט באארבעטן גיט ער עס אוועק איינעם ער זאל עס באארבעטן און מ'טיילט זיך מיט די תבואה און מיט דעם וויין וויאזוי מ'רעדט צונויף

איז אין דעם דין וואס מיר האבן דא געלערנט א דין פון נאמנות פון עם הארץ לגבי קודש, בין איך שוין געוואויר א דין פון די נאמנות. רש"י.